דאנערשטאג כי תצא, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם ב"ן, קונה צו זיין א הארה פונעם רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה כי תבנה בית חדש, אז דו וועסט בויען א נייע הויז, ועשית זאלסטו מאכן מעקה א צוים לגגך צו דיין דאך, ולא תשים דמים בביתך, זאלסט נישט אריינשטעלן בלוט, אומשולדיג בלוט זאל נישט פארגאסן ווערן אין דיין הויז, כי יפול הנופל ממני, ווייל ס'וועט אראפפאלן דער פאלער פון דעם, דער מענטש וואס איז באשטימט אז ער דארף פאלן, וועט סיי ווי אראפפאלן פון דארט וואו ער דארף, זע נאר אז ס'זאל נישט זיין ביי דיר אין שטוב. די גמרא זאגט ולא תשים דמים בביתך, זעט מען פון דעם אז א מענטש טאר נישט האלטן ביי זיך אין שטוב א שלעכטן הונט, אדער א קרומען לייטער, יעדע זאך וואס קען ברענגען צו בלוט פארגיסונג. זאגט רש"י כי תבנה בית חדש, אם קיימת מצוות שילוח הקן וואס דאס שטייט פריער, סופך לבנות בית חדש, וועסטו זוכה זיין צו קענען בויען א נייע הויז, ותקיים מצוות מעקה, און דורך דעם וועסטו קענען מקיים זיין די מצוה פון מעקה, שמצוה גוררת מצוה איין מצוה ברענגט צו די אנדערע, ותגיע לכרם, וועסט אויכעט דערגרייכן צו קענען קויפן א וויינגארטן, ושדה און א פעלד, וואס פאר דעם שטייט נאכדעם די פרשה פון כלאים, און פון לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו ולבגדים נאים, און פאר דעם שטייט די פרשה פון שעטנז, לכך נסמכו פרשיות הללו דאס איז די סמיכות פון די אלע פרשיות. מעקה מיינט א גדר סביב לגג א צוים ארום דעם דאך ואונקלוס תרגם תיקא כגון תיק אזוי ווי א האלטער שמשמר מה שבתוכו וואס דאס טוט אפהיטן אלעס וואס ליגט דערין כי יפול הנופל ראוי זה ליפול דער מענטש וואלט סייווי געדארפט פאלן ואף על פי כן לא תתגלגל מיתתו על ידך זע אז ס'זאל נישט צוקומען, דו זאלסט נישט צוברענגען זיין טויט דורך דיר, שמגלגלין זכות על ידי זכאי, א גוטע זאך קומט דורך א גערעכטן מענטש, וחובה על ידי חייב, אויב א מענטש האט געטון אן עבירה און נישט געלייגט קיין מעקה, וועט ער מאכן אז דורך דעם זאל פאסירן די חוב אין זיין הויז. זאגט דער תרגום, ארי תבני ביתא חדתא, ותעביד תיקא לאגרך, ולא תשוי חובת דין דקטול בביתך, ארי יפיל דנפיל מניה. זאגט דער פסוק לא תזרע כרמך כלאים, זאלסט נישט אנבויען דיין וויינגארטן מיט צוויי אנדערע מינים, פן תקדש, ס'וועט גע'אסר'ט ווערן, המלאה, דאס וואס וואקסט צו, הזרע אשר תזרע, די זאמען וואס דו פלאנצט איין, ותבואת הכרם, און דאס וואס וואקסט ארויס פונעם וויינגארטן. זאגט רש"י כלאים, חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד דאס די שיטה פון רבי יאשיה אז מען איז נאר מחיוב ביי כלאי הכרם אויב מען האט גענומען צוויי אנדערע מיני כלאי זרעים און דאס איינגעפלאנצט צוזאמען מיט א קערנדל פון א טרויבן מיט איין האנט ווארף און דער בעל הטורים ברענגט א רמז אז פארדעם שטייט כי יפול הנופל ממני און נאכדעם שטייט לא תזרע זעט מען אז ס'דארף זיין במפולת יד. פן תקדש, כתרגומו תסתאב, דאס מיינט אז ס'וועט ווערן אזוי ווי טמא, כל דבר הנתעב על האדם יעדע זאך וואס ווערט פארמיסט אויף א מענטש, בין לשבח, סיי ווייל דאס איז גוט, כגון הקדש, און פאר דעם טאר א פריוואטע מענטש נישט הנאה האבן דערפון, בין לגנאי, ס'ווערט פארמיסט צו א שאנדע, כגון איסור. נופל בו לשון קודש, די לשון קודש איז פאסיג סיי ביי הייליגקייט און סיי ביי א זאך וואס איז

זאגט דער פסוק לא תחרש דו זאלסט נישט אקערן, בשור מיט אן אקס ובחמור מיט אן אייזל יחדיו אינאיינעם, זאגט רש י לא תחרש בשור ובחמור, הוא הדין לכל שני מינים שבעולם יעדע צוויי מינים טאר מען נישט צוזאמשטעלן צום אקערן, און נישט נאר צום אקערן, נאר והוא הדין להנהיגם יחד זיי צו פירן אינאיינעם קשורים זוגים, צוזאמגעבינדן, פארווייז, בהולכת שום משא, צו טראגן א געוויסע פעקל, וואס דאס הייסט אויך אן ארבעט, און מען טאר נישט צוזאמשטעלן צוויי אנדערע מיני בהמות, צו טוהן קיין שום ארבעט. די ראשונים זאגן דא פארשידענע טעמים אויף די איסור פון לא תחרש בשור ובחמור. דער אבן עזרא זאגט אז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף די בהמות, און א אקס האט סאך מער כח ווי א אייזל, האט ער נישט געוואלט מען זאל זיי צוזאמשטעלן, דער אייזל וועט זיך דארפן איבערשטרענגען. אנדערע זאגן אז דער אקס איז דאך א מעלה גרה, און ס'דאכט זיך פארן אייזל אז דער אקס האט כסדר וואס צו עסן עפעס פריש, און ער שפירט זיך הונגעריג אז ער האט נישט וואס צו עסן, פארדעם האט די תורה געזאגט מ'זאל זיי נישט צוזאמשטעלן. נאך א פשט איז דא, ווייל דער שור איז מער א בהמה טהורה און זיין צורה איז אויך אויסגעקריצט אויפן כסא הכבוד, ממילא פאסט נישט אז מ'זאל אים צוזאמשטעלן מיט א חמור, וואס דאס איז זייער א ביליגע סארט בהמה. זאגט דער תרגום לא תרדי בתורא ובחמרא כחדא, זאגט דער פסוק לא תלבש שעטנז, זאלסט נישט אנטון א בגד פון שעטנז וואס דאס מיינט צמר ופשתים יחדיו, אויסגעמישט וואל מיט לען אינאיינעם. זאגט רש י שעטנז איז די איבערטייטש לשון עירוב אז עס איז אויסגעמישט, דאס איז די פשוטע פשט, ורבותינו פירשו אז דאס איז א נוטריקון שוע, עס איז אויסגעגלעטיגט, אויסגעקעמט,

און הבל האט געברענגט פארן אייבערשטן א קרבן פון זיינע שאף, האט דער אייבערשטער געזאגט אז פון דעמאלטס און ווייטער ווייל ס'איז ארויסגעקומען א תקלה דורך דעם, זאל מען מער נישט צוזאמשטעלן די וואל פון די שעפעלעך צוזאמען מיט די לען. נאך א טעם איז דא, וויבאלד די בגדי כהונה זענען געווען צוזאמגעשטעלט פון כלאים, אויך די פרוכת אין בית המקדש איז געווען צוזאמגעשטעלט פון כלאים, האט דער אייבערשטער געזאגט, איך וויל נישט אז א פריוואטע מענטש זאל זיך אויך באנוצן מיט די זעלבע סארט מלבישים מיט די זעלבע סארט סחורות ווי מען האט אהערגעשטעלט אין בית המקדש, זאגט דער תרגום לא תלבש שעטנזא עמר וכיתן מחובר כחדא, זאגט דער פסוק גדילים תעשה לך, זאלסט דיר מאכן אזעלכע געפלאכטענע הענגעדיגע בענדלעך, על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, אויף די פיר עקן פון דיין קלייד וואס דו דעקסט דיך צו מיט איר. זאגט רש י גדילים תעשה לך, אף מן הכלאים, דאס מעגסטו יא מאכן פון כלאים, אויב די בגד איז פון פשתן זאלסטו ארויף לייגן בענדלעך פון וואל, לכך סמכן הכתוב פאר דעם האט עס די תורה נאנט געשטעלט צו די פרשה פון כלאים. זאגט די תרגום כרוספדין תעביד לך על ארבע כנפי כסותך דתכסי בה. שטייט אין שמואל א', קאפיטל י ז, ויטוש דוד את הכלים מעליו, דוד המלך האט אראפגעלאזט די אלע כלים וואס ער האט געהאט אויף זיך, און ער האט עס איבערגעלאזט על יד שומר הכלים, ביי דעם היטער פון די כלים פון אלע מיליטערלייט, וירוץ המערכה, און ער איז געלאפן צו די מערכה, וואו זיינע ברודער זענען שוין דארט געווען, ויבא און ער איז אנגעקומען וישאל לאחיו לשלום, ער האט געפרעגט צו זיינע ברודער צו זייער פרידן,

און לויט די מפרשי הפשט מיינט עס דער מענטש וואס ער קומט און ער שטעלט זיך צווישן ביידע מערכות. עולה איז ארויפגעקומען, וואס גוליית הפלישתי שמו, זיין נאמען איז גוליית דער פלישתי, מגת, פון דעם שטאט גת, ממערכות פלשתים, פון די מערכות פון די פלשתים איז ער ארויפגעקומען צו די מערכות פון די אידן, וידבר כדברים האלה און ער האט גערעדט ווי די אלע שונד רייד וואס ער האט גערעדט יעדן טאג, וישמע דוד און דוד האט דאס געהערט.

זאגט די פסוק ויאמר איש ישראל, דער אידישער מענטש האט געזאגט, הראיתם, האט עטץ געזען האיש דעם מענטש העולה הזה, דער וואס איז דא ארויפגעקומען, כי לחרף את ישראל עולה, ער קומט דא ארויף צו שענדן די אידן, והיה און עס וועט זיין האיש דער מענטש, אשר יכנו וואס וועט אים שלאגן, יעשרנו המלך עושר גדול וועט אים דער קעניג זייער רייך מאכן ואת בתו יתן לו ער וועט אים געבן זיין טאכטער, ואת בית אביו, און די טאטעס שטוב פון דעם מענטש, יעשה חפשי בישראל, וועט ער מאכן פריי ביי די אידן, ער וועט זיי באפרייען פון אלע ארבעט פון דעם קעניג, און לויט ווי דער תרגום זאגט, ער וועט זיי מאכן פאר חשובע לייט, פאר הערן. זאגט דער תרגום, ואמר אנש ישראל, החזיתון גברא דסליק הדין ארי לחסדא ית ישראל סליק, ויהי גברא דיקטליניה יעתריניה מלכא עותר סגי, וית ברתיה יתן ליה, וית בית אבוהי יעביד חורין רברבין בישראל. זאגט די פסוק ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמר, דוד המלך האט געהערט די אלע זאכן וואס מען האט געשמועסט, ער האט נאר געזוכט א וועג ווי אזוי אריינצוגיין אין א שמועס און זאגן אז ער איז גרייט מלחמה צו האלטן, האט ער זיך אנגערופן צו די אלע וואס זענען געשטאנען ארום אים, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז, וואס וועט געטון ווערן צו דעם מענטש וואס וועט שלאגן דעם פלישתי, והיסר חרפה מעל ישראל, און ער וועט אראפנעמען דעם שאנדע פון אויף די אידן.

שטייט אין תהלים קאפיטל ק ט, לויט רש י רעדט דער קאפיטל אקעגן עשיו הרשע, און לויטן רדק און אנדערע רעדט דא דוד המלך אקעגן זיינע שונאים, און בפרט דואג האדומי וואס ער איז געגאנגען אים בארעדן פאר שאול המלך, בעט ער דא ביים אייבערשטן, יהיו בניו יתומים, זיינע זין זאלן ווערן יונגערהייט יתומים, ואשתו אלמנה, זיין פרוי זאל יונגערהייט ווערן אן אלמנה,

מענטשן וועלן נאכפארשן און פרעגן וואס איז געשען מיט די משפחה אז זיי זענען אזוי חרוב. נאך א פשט, ודרשו מחרבותיהם, אויסער דעם וואס זיי וועלן ארומגיין איבער די הייזער און בעטלען, וועלן זיי אויך שטיין אין זייער צעבראכענע איינגעפאלענע שטוב און דארט אויסשטרעקן א האנט פאר די פארבייגייער און בעטן א שטיקל ברויט. זאגט דער תרגום, ויטלטלו יטלטלון בנוי, ושאלון, ותבעון, מדהות צדיתהון. זאגט דער פסוק, ינקש נושה לכל אשר לו, דער מלווה זיינער וואס ער מאנט פון אים געלט, זאל קומען און אוועקכאפן אלעס וואס באלאנגט צו אים, ינקש זאגט דער רדק איז א לשון פון שטרויכלען, ער זאל אים שטרויכלען און אוועקנעמען אלעס וואס ער האט, רשי זאגט ס'איז א לשון פון זיך אנלאנען, ער זאל זיך ארויפלייגן אויף יעדע פון זיינע זאכן און דאס אוועקנעמען, נאכגיין נאך אלע זיינע חפצים און דאס נעמען אלס אויסטויש פון דעם חוב,

זאגט דער פסוק, אל יהי לו מושך חסד, ס'זאל נישט זיין קיין איינער וואס ער זאל ארויפשלעפן א חסד אויף זיינע קינדער צוליב דעם וואס ער געדענקט דעם טאטן, ואל יהי חונן ליתומיו, ס'זאל נישט זיין קיין איין לייטזעליגער פאר זיינע יתומים, זיינע יתומים זאלן נישט געפינען קיין חן אין קיינעמ'ס אויגן. זאגט די תרגום, לא יהי ליה נגיד חסדא ולא יהי ליה חייס על יתמוי. זאגט דער פסוק יהי אחריתו להכרית, זיין אויסלאז, דאס מיינט די זון וואס ער לאזט איבער, זאל אויכעט זיין צו א פארשניידונג, ער זאל פארשניטן ווערן, בדור אחר, אין דעם אנדערן דור, איין דור שפעטער, ימח שמם, זאל זיין אויסגעמעקט זייערע נעמען סיי פונעם טאטן סיי פונעם זון, ס'זאל נישט בלייבן קיין שום געדענקעניש צו זיי און צו זייער נאמען. זאגט דער תרגום, יהי סופיה לאשתיציא, בדר אוחרן יתמחי שמהון. זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכת ערכין פרק א', הכל מעריכין, אלע מענטשן מעגן זאגן ערך פלוני עלי, ונערכים, אויף יעדן מענטש מעג מען זאגן אז די ערך פון דעם מענטש גיי איך געבן, נודרים, יעדער איינער קען זאגן דמי פלוני עלי, ונידרים, אויף יעדן מענטש קען מען זאגן איך וויל געבן די ווערד פון דעם מענטש, ווער איז די הכל, כהנים און לוויים וישראלים און נשים ועבדים, און די חידוש איז אז כהנים וואלט געווען א הוה מינא אז זיי קענען נישט מאכן קיין ערכין, ווייל אין פסוק שטייט אז ווען דער מענטש האט נישט צו באצאלן שטעלט מען אים אראפ פארן כהן און מען שאצט אים אפ, איז אפשר נאר א ישראל זאל מען אראפשטעלן פאר א כהן, אבער א כהן נישט? לאט ער מיך הערן אז כהנים זענען אויכעט אין כלל פון ערכין. דער ברטנורא שמועסט אויס אז ווען א פרוי אדער א קנעכט מאכט א נדר אדער א ערכין, זיי האבן דאך נישט קיין געלט צו באצאלן, און דער מאן איז נישט מחיוב צו באצאלן די נדר וואס זיין פרוי מאכט, איז אויב די פרוי וועט ווערן אפגעגט אדער דער עבד כנעני וועט באפרייט ווערן, וועט ער דעמאלט באצאלן, אדער ווי תוס' זאגט אויב איינער וועט צוגעבן געלט על מנת אז דער מאן אדער בעל הבית זאל נישט האבן קיין רעכט אין די געלט, האבן זיי דאך אייגענע געלט וועלן זיי דעמאלטס באצאלן. און דער ברטנורא שמועסט אויס אז די הכל גייט ארויף אויף אלע פיר זאכן, און ס'איז מרבה ביי יעדע זאך א חידוש, הכל מעריכין איז דער חידוש אז אפילו א קטן וואס ער איז נאר צוועלף יאר, ער רופט זיך א מופלא הסמוך לאיש, מופלא מיינט ווייל ער קען שוין ארויסזאגן א נדר, און אויב ער ווייסט פאר וועם ער האט געמאכט דעם נדר איז עס חל, אבער ער האט נאכנישט די יארן, ער האט נאכנישט די סימנים, קען ער אבער דאך שוין מאכן א ערכין. הכל נערכים קומט מרבה זיין אז מען קען אפילו מאכן א ערכין אויף א מיסער מענטש, א קרעציגער מענטש, וואס קיין ווערד האט ער נישט, אבער ערכין איז דאך א זאך וואס די תורה האט באשטימט א פרייז, מען קוקט נישט וויפיל ווערד דער מענטש איז, די הוה אמינא וואלט געווען אז נאר איינער וואס האט א ווערד קען מען אויף אים מאכן א עירכן, לאט מיך די משנה הערן אז ערכין האט נישט קיין שייכות מיט די ווערד. און די הכל וואס באציט זיך אויף נודרים איז אגב נידרים, די הכל פון נידרים קומט מרבה זיין דאס וואס מיר לערנען סוף פון די משנה אז אפילו א קינד וואס איז אונטער א חודש אלט וואס קיין ערכין קען מען נישט מאכן אויף אים, אבער א נדר וואס דאס מיינט צו געבן זיין ווערט דאס קען מען יא, הגם דאס שטייט ארויס קלאר אין די משנה איז תנא והדר מפרש, קודם זאגט ער דאס בדרך כלל, הכל נידרים, און נאכדעם שמועסט ער אויס די פונקטליכע הלכה דערפון. זאגט די משנה טומטום ואנדרוגינוס, א טומטום מיינט אז מען ווייסט נישט צו ער איז א זכר אדער א נקבה, ס'איז פארמאכט, אנדרוגינוס מיינט ער האט סיי די אברי הזכר און סיי די אברי הנקבה, נודרים, זיי מעגן זאגן אז זיי גייען געבן די ווערט פון איינעם, ונידרים, מען מעג זאגן אז מען גייט געבן זייער ווערט, און מעריכין, זיי קענען אויך זאגן אז זיי גייען געבן די ערך פון א צווייטן מענטש, אבל לא נערכין, מען קען נישט זאגן אויף זיי אז מען גייט געבן זייער שאץ, שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית, די פסוק האט נאר גערעדט פון א זיכערע זכר און א זיכערע נקבה און נישט פון קיין ספיקות. זאגט די משנה, חרש, א טויב שטומער, שוטה, א נאר, וקטן, און א קליין קינד וואס ער איז נאכנישט אפילו קיין צוועלף יאר, נידרין ונערכין, מען קען זאגען אז מען גייט געבן זייער ווערד אדער זייער שאץ, אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהם דעת, זיי אליינס קענען נישט מאכן קיין נדר אדער קיין ערכין, ווייל זיי האבן דאך נישט קיין שכל, ס'גייט נישט אן ביי זיי קיין שום מצוה פון די תורה. פחות מבן חודש, א פיצל קינד אונטער דרייסיג טעג אלט, נידר, מ'קען זאגן אויף אים אז מ'גייט געבן זיין ווערט, עפעס א ווערט האט ער דאך אז מ'וויל אים פארקויפן, אבל לא נערך, ווייל די תורה האט נישט געגעבן קיין ערכין אויף אונטער א חודש אלט. משנה ב', הנכרי א גוי, ר' מאיר אומר נערך, ער מעג ווערן אפגעשאצט, אויב א צווייטער זאגט איך גיי געבן די ערכין פון דעם גוי דארף ער עס געבן, אבל לא מעריך, דער גוי אליין אפילו ער זאגט אז ער גייט געבן די שאץ פון א איד וועט ער עס נישט דארפן געבן און אז ער גיט עס וועט די געלט נישט באקומען קיין קדושה. ר' יהודה אומר מעריך, פארקערט, ער מעג נאר מאכן א ערכין אויף א צווייטן, אבל לא נערך, מען קען נישט זאגן אויף דעם גוי אז מען גייט געבן זיין שאץ. און זיי קריגן זיך ווי אזוי מען טייטשט אויס די פסוקים. איין פסוק שטייט בני ישראל, וואס דאס איז משמע אז נאר אידן קענען מאכן ערכין און נישט קיין גוים, א צווייטע פסוק שטייט איש כי יפליא, איש מיינט דאך א יעדער מענטש אפילו א גוי. האט ר' מאיר געהאלטן, א גוי קען ווערן אפגעשאצט אבער ער קען נישט אפשאצן א צווייטן, וואנס טרעפן מיר אז די תורה האט מרבה געווען נערכים מער ווי מעריכים, ווייל מען האט דאך געלערנט פריער אין די משנה אז א חרש שוטה וקטן קענען ווערן אפגעשאצט אבער זיי קענען נישט מאכן קיין ערכין, ממילא זאג איך אז דער גוי איז אזוי ווי א חרש שוטה וקטן, אז מען קען אים אפשאצן אבער ער קען נישט מאכן קיין ערכין אויף א צווייטן. רבי יהודה האט געהאלטן אז א גוי באקומט א דין אזוי ווי טומטום ואנדרוגינוס, וואס זיי קענען זאגן ערך פלוני עלי אבער קיינער קען נישט זאגן אויף זיי צו געבן זייער שאץ. זה וזה מודים שנודרין ונידרין, סיי ר' מאיר און סיי ר' יהודה זענען ביידע מודה אז זאגן אז זיי גייען געבן די ווערט פון יענעם, אדער אז א צווייטער זאל זאגן ער גייט געבן די ווערט פון דעם גוי, דאס קען מען טון. משנה ג', הגוסס, איינער וואס האלט שוין ביים שטארבן, והיוצא ליהרג, איינער וואס ווערט ארויסגעפירט צו געהארגעט ווערן, די בית דין האט אפגע'פסק'נט אז ער איז מחיוב מיתה, לא נידר ולא נערך, האלט די תנא קמא, סיי ער האט נישט קיין ווערט און מען קען נישט זאגן דמי פלוני עלי, ווייל אז מען גייט אים יעצט הרג'ענען אדער ער גייט שוין שטארבן האט ער דאך נישט קיין ווערט, ולא נערך, ערכין קען מען אויכעט נישט מאכן אויף אים, וויבאלד ס'פעלט זיך אויס העמדה והערכה, און דער גוסס קען מען שוין נישט אויפשטעלן און אים אפשאצן, און דער יוצא ליהרג לערנט מען ארויס פון א פסוק, כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה, א מענטש וואס ער איז נחרם געווארן, מען דארף אים הרג'נען צוליב א חטא, טאר מען נישט געבן קיין ערכין אויף אים. ר' חנינא בן עקביא אומר, נערך, ער באציהט זיך אויפן יוצא ליהרג, און ער האלט אז ערכין קען מען יא מאכן אויף אים, מפני שדמיו קצובין, ס'שטייט דאך קלאר ארויס אין די תורה וויפיל מען דארף געבן לויט ווי אלט דער מענטש איז, ממילא אפילו ער האט נישט קיין ווערט, קיינער גייט אים נישט יעצט אפקויפן, אבער ער האט דאך א שאץ וואס די תורה האט ארויפגעלייגט אויף אים, אבל אינו נידר, מפני שאין דמיו קצובין. אויב איינער האט געזאגט דמי פלוני עלי וועט ער נישט דארפן געבן, ווייל קיין געלט, קיין ווערט, האט ער נישט קיינער וויל אים נישט יעצט אפקויפן. ביי א גוסס איז ר' חנינא בן עקביה מודה אז לא נידר ולא נערך, ווייל מען קען דאך אים נישט אויפשטעלן און אפשאצן, אבער דעם פסוק פון כל חרם האט ער נישט גע'דרש'נט אזוי ווי די תנא קמא, ממילא האט ער געהאלטן אז ערך פלוני עלי קען מען יא זאגן אויף א יוצא ליהרג. רב יוסי אומר, איינער וואס גייט ארויס צו ווערן געהארגעט, נודר, ער קען מאכן א נדר, און מעריך, ער קען מאכן א ערכין, און מקדיש, ער קען מקדיש זיין אויב ער וויל, און אין דעם קריגט זיך קיינער נישט יעדער איינער איז מודה צו רבי יוסי. די מחלוקה צווישן תנא קמא און רבי יוסי איז ווייל די תנא קמא האט געהאלטן אז אויב ער האט געשעדיגט איינעם דארף ער נישט באצאלן, אבער רבי יוסי האלט ואם הזיק, אויב ער האט געשעדיגט, חייב בתשלומין, דארף ער עס יא באצאלן, דער בית דין קען אוועקנעמען דאס געלט פון זיינע יורשים צו באצאלן, און זייער מחלוקה גייט, ווייל די תנא קמא האט געהאלטן, אז אפילו דאס איז א מלווה הכתובה בתורה, ס'שטייט דאך ארויס אין די תורה אז ווען איינער שעדיגט איינעם דארף ער באצאלן, הייסט עס נאך אלץ ווי א מלווה על פה, און א מלווה על פה קען מען נישט אוועק נעמען פון קיין יורשים, אבער רבי יוסי האט געהאלטן אז א מלווה הכתובה בתורה הייסט אזוי ווי כתובה בשטר דמיא, און א מלווה בשטר קען מען יא אוועק נעמען פון יורשים. די ברטנורא זאגט אז די הלכה בלייבט ווי די תנא קמא, וואלט מען ווען נישט געדארפט נעמען קיין געלט פון זיינע יורשים צו באצאלן דאס וואס ער האט געשעדיגט, אבער למעשה פסק'נט מען אז מלוה על פה קען מען אויכעט גובה זיין פון יורשים, ממילא איז היינט אפילו לויטן תנא קמא וועט מען יא דארפן באצאלן וואס מ'האט געשעדיגט. משנה ד, האשה שהיא יוצאה ליהרג, אז מ'רעדט שוין פון איינער וואס ווערט ארויסגעפירט דורך בית דין אז מ'זאל אים הרג'נען, זאגט ער שוין נאך א הלכה, א פרוי וואס זי ווערט ארויסגעפירט צו געהארגעט ווערן מיט איינע פון די מיתות בית דין, אין ממתינין לה עד שתלד, אויב זי איז געווען מעוברת ווארט מען נישט אויס ביז זי געבוירט דאס קינד, ווייל די קינד איז די זעלבע גוף ווי איר, און מען טאר נישט מענה זיין אויפהאלטן דעם דין, איינמאל מען האט אפגע'פסק'נט אז זי איז מחיוב מיתה, דארף מען עס געבן, און אפילו דער קינד איז די ממון פונעם מאן, ווייל ס'שטייט דאך כאשר ישית עליו בעל האשה, לערנט מען אבער ארויס פון ומתו גם שניהם אז מען זאל נישט אויסווארטן נאר הרג'ענען די פרוי צוזאמען מיטן קינד, ישבה על המשבר, אױב זי האָט זיך שױן אַראָפּגעזעצט אױפֿן בראָכשטול, װאָס דעמאָלט, הײסט שױן די קינד װי אַ באַזונדערע זאַך פֿון איר, ממתינין לה עד שתלד, מוז מען שױן יאָ אױסװאַרטן, ביז זי געבױרט דאָס קינד. זאָגט די משנה נאָך אַ הלכה, האשה שנהרגה, אַ פֿרױ װאָס זי איז געהרגעט געװאָרן דורך בית-דין, און הוא הדין, אַ פֿרױ װאָס איז געשטאָרבן פֿון זיך אַלײן, נהנין בשערה מעג מען הנאה האָבן פֿון איר האָר, און די ברטנורא זאגט אז ס'מיינט נישט די האר ממש, די האר פון א מת איז אסור בהנאה, נאר ס'מיינט א שייטל וואס זי האט גענומען האר פון א חבר'טע און צאמגעפלאכטן מיט אירע האר, וואס דאס אויב זי האט געזאגט אז דאס זאל געגעבן ווערן פאר א צווייטן האט זי געוואלט אז ס'זאל זיין אפגעטיילט פון איר, ס'זאל נישט זיין א חלק מיט איר קערפער, פארדעם איז עס מותר בהנאה. בהמה שנהרגה אסורה בהנאה, אויב מען האט געהארגעט א בהמה ביים בית דין, איז עס אסור בהנאה, ווי מען לערנט עס ארויס פון ובעל השור נקי, יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהן הנאה של כלום, אז אפילו די האר דערפון איז אסור בהנאה. זאגט די גמרא אין מסכת ערכין דף ו עמוד א', תנו רבנן, סלע זו לצדקה, אויב א מענטש זאגט, דעם סלע גיי איך געבן פאר צדקה, עד שלא באתה ליד גבאי, פאר עס איז אנגעקומען צו די הענט פונעם גבאי צדקה מותר לשנותה, מעג ער עס פארענדערן, ווי רש"י לערנט, אז ער מעג עס בארגן פאר זיין אייגענע געברויך, און שפעטער וועט ער עס צוריק צאלן. אדער ווי דער רמב"ם לערנט אז מען מעג נעמען דעם דאלער און אויפטוישן אויף קלענערס און געבן די קלענערע געלט פאר צדקה, משבאתה ליד גבאי, איינמאל ס'איז שוין אנגעקומען צו די הענט פונעם גבאי צדקה, אסור לשנותה, טאר מען דאס מער נישט פארענדערן. זאגט דער בן איש חי א סברה פארוואס זאל זיין א חילוק פאר ס'איז אנגעקומען צו די גבאי אדער נאכדעם, איז ער עס מסביר לויט ווי די אר"י הקדוש זאגט, אז די מטבע של צדקה איז אקעגן די י' פונעם שם הוויה, די פינף פינגער פונעם געבער איז אקעגן דעם ערשטן ה', די ארעם פון די גבאי איז אקעגן די ו', און די פינף פינגער פונעם גבאי איז קעגן די צווייטע ה'. זאגט ער ווילאנג מען האט עס נאכנישט געגעבן פארן גבאי איז נאר דא א שם י' ק', שם י' ק' מעג מען זיך נאך באנוצן דערמיט, ס'איז נאכנישט קיין גאנצע שם, איינמאל ס'איז שוין אנגעקומען צו די הענט פונעם גבאי און ס'איז פארטיג געווארן די שם הוויה, טאר מען זיך שוין נישט באנוצן דערמיט. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך נישט אזוי, והא רבי ינאי יזיף ופרע, רבי ינאי וואס ער איז געווען א גבאי צדקה, ער האט יא געבארגט פון די צדקה געלט, נאכדעם וואס ס'איז שוין אנגעקומען צו די הענט פונעם גבאי, און שפעטער האט ער באצאלט. ענטפערט די גמרא, שאני רבי ינאי, דניחא להו לעניים, ס'איז זייער גוט געווען פאר די עניים אז ער האט געבארגט פון די געלט, דכמה דמשהי, ווילאנג ער האט אויפגעהאלטן דאס געלט און נישט צוריקגעצאלט, מעשי ומייתי להו, האט ער געמאכט און געצווינגען אנדערע מענטשן צו געבן צדקה, זאגנדיג, די קאסע איז ליידיג, מען דארף געבן פאר די ארעמע לייט, און ער האט געמאכט אז די אנדערע מענטשן זאלן געבן אסאך געלט פאר צדקה, און אויסער דעם האט ער שפעטער צוריקגעלייגט דאס געלט וואס ער האט געבארגט, קומט אויס אז ס'איז געווען א ריווח פאר די ארעמע לייט פון דעם וואס רבי ינאי האט זיך באנוצט מיט די געלט. תנו רבנן, ישראל שהתנדב מנורה, א איד וואס ער האט מנדב געווען א מנורה, דאס מיינט א לייכטער וואס מען קען דארט אריינשטעלן עטליכע לעכט, או נר, מיינט א איינצלנע לייכטער לבית הכנסת, אסור לשנותה, טאר מען דאס נישט פארענדערן, מען טאר נישט נעמען און פארקויפן און נוצן די געלט אויף אנדערע זאכן, מען דארף דארט לאזן די חפץ אליין וואס ער האט מנדב געווען. סבר רבי חייא בר אבא למימר, לא שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה, מען טאר עס נישט פארענדערן, סיי פאר א רשות זאך און סיי פאר א מצוה זאך אפילו ס'קומט אונטער צום ביישפיל א פדיון שבויים, טאר מען נישט נעמען דעם לייכטער און דאס פארקויפן. אמר ליה רב אמי, הכי אמר רבי יוחנן, לא שנו ס'איז נישט געלערנט געווארן אז מען טאר עס נישט טוישן אלא לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה מותר לשנותה, אז ס'מאכט זיך א צורך מצוה מעג מען יא נעמען די נדבה און דאס פארקויפן. מדאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, נכרי שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, א גוי וואס ער האט מנדב געווען אזא מין לייכטער פארן שול, עד שלא נשתקע שם בעליה, ווילאנג ס'איז נאכנישט איינגעזינקן געווארן, פארגעסן געווארן דער נאמען פונעם בעל הבית, יעדער ווייסט נאך ווער ס'האט עס מנדב געווען, אסור לשנותה, טאר מען עס נישט פארענדערן, משנשתקע שם בעליה, איינמאל ס'איז שוין פארגעסן געווארן ווער ס'האט עס מנדב געווען, מותר לשנותה מעג מען עס שוין פארענדערן. זאגט די גמרא למאי, אויף וועלכן זאך וויל מען דאס פארענדערן, אויף וועלכן אופן האט רבי יוחנן גע'אסר'ט ווילאנג ס'איז נישט פארגעסן געווארן די נאמען פונעם בעל הבית? אילימא לדבר הרשות, פאר א רשות זאך וויל מען דאס טוישן, מאי איריא נכרי, אפילו ישראל נמי, אפילו ווען ס'איז א אידישע נדבה טאר מען דאס נישט טוישן. אלא נאר, מען רעדט לדבר מצוה, וטעמא דנכרי הוא דפעי, א גוי וועט שרייען אויב ער וועט קומען אין שול און ער וועט זען אז ס'ליגט נישט דארטן דעם לייכטער וואס ער האט מנדב געווען, פאר דעם האב איך געזאגט אז לדבר מצוה מוז מען ווארטן ביז ס'ווערט פארגעסן די נאמען פונעם נדבן, הא ישראל דלא פעי שפיר דמי, א איד וואס ער וועט נישט שרייען ער וועט זייער גוט פארשטיין אויב מען האט עס אויפגעטוישט און פארקויפט לדבר מצוה, מעג מען טאקע לדבר מצוה דאס פארקויפן אפילו ווען ס'איז נאכנישט נשתקע געווארן די נאמען פונעם נדבן. פארציילט די גמרא, שעזרק טייעא, א גוי מיטן נאמען שעזרק, וואס ער איז געווען א סוחר, ער פלעגט אסאך ארומפארן האנדלען, אינדב שרגא לבי כנישתא דרב יהודה, האט מנדב געווען א לייכטער פאר די בית מדרש פון רב יהודה, שנייה רחבא, רחבא האט עס משנה געווען, ער האט עס פארקויפט אפילו נאך פאר ס'איז פארגעסן געווארן די נאמען פונעם נדבן, ווייל מ'האט געדארפט האבן די געלט פאר א צורך מצוה, ואיקפד רבא, רבא האט מקפיד געווען דערויף, פארוואס ער האט אזוי געטון, ווייל דער גוי קען זיך אויפרעגן. איכא דאמרי, שנייה רבא, רבא איז געווען דער וואס האט עס פארקויפט, ואיקפד רחבא, רחבא איז געווען דער וואס האט מקפיד געווען דערויף. ואיכא דאמרי, שניוה חזני דפומבדיתא, די חזנים די גבאים פון די שטאט פומבדיתא זיי האבן עס אויפגעטוישט, ואיקפד רחבה ואיקפד רבה, ביידע האבן מקפיד געווען, ביידע האבן געהאלטן אז מען טאר דאס נישט טון. מאן דשנייה דער וואס האט עס יא פארענדערט, סבר האט געהאלטן דלא שכיח, דער גוי גייט כסדר ארום איבער די וועלט, ער קומט נישט דא אהער, ממילא וועט ער נישט באמערקן וואס מען האט דא געטון, אפילו עס איז נאכנישט פארגעסן געווארן אז ער האט עס מנדב געווען, מעג מען עס שוין פארקויפן. ומאן דאיקפד סבר, זימנין דמקרי ואתי, ס'קען זיך נאך אלץ מאכן אז ער זאל אריינפאלן און זעהן וואס מ'האט געטוהן דא, און ער וועט זיך זייער אויפרעגן און זיך נעמען שרייען, פארדעם טאר מען דאס נישט פארקויפן, ווילאנג ס'איז נאכנישט נשתקע געווארן אז ער האט דאס מנדב געווען. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת נשא, רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי מאושא ללוד זענען געגאנגען פונעם שטאט אושא צו דער שטאט לוד, אמר רבי יהודה נימא מילין דאורייתא וניזיל, לאמיר רעדן און לערנען בשעת מען גייט, פתח רבי יהודה ואמר, א פסוק אין פרשת משפטים, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, מה כתיב בתריה בעל הבור ישלם וגומר, ומה על דא כך, מה דאך דא, ווי מען האט נאר געשעדיגט די בהמה פון איין מענטש דארף מען באצאלן, מאן דגרים לאבאשא עלמא בחובוי, דער וואס מיט זיינע עבירות איז ער גורם צו טון א שלעכטס פאר די גאנצע וועלט, על אחת כמה וכמה אז ער וועט דארפן באצאלן דערפאר. אלא תווהנא, זאגט ער איך וואונדער מיך, דאף על גב דאבאיש עלמא אפילו דער מענטש מיט זיינע חטאים האט ער שלעכט געטון פאר דער וועלט, אמאי אית ליה תשובה? פארוואס העלפט אים נאך תשובה, כמה דכתיב איש או אישה כי יעשו וגומר והתודו את חטאתם והשיב. אלא ודאי דא מהניא ליה, זאגט ער יא, תשובה העלפט, בגין דעביד תשובה, כביכול הוא עביד ליה ממש, ער מאכט דעם מידת הבינה וואס דאס ווערט אנגערופן תשובה,

פתח ר' יצחק אבתריה ואמר, האט זיך ר' יצחק אנגערופן און געזאגט דעם פסוק, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה וגומר, בצר לך, מכאן פון דא זעהט מען דתשובה מעליא מכולא די בעסטע תשובה איז, עד לא ישרי דינא בעלמא, פאר ס'קומט נישט אראפ די דין אויף די וועלט, דבתר דשרי דינא, איינמאל ס'רוהט שוין די דין, תקיף חיליה, איז זייער שטארק די קראפט דערפון, מאן יעבר ליה מעלמא ויסלק ליה ווער קען אים אוועק נעמען און אפטוהן פון די וועלט, דהא כיון דשרי דינא, איינמאל ס'רוהט דער דין לא אסתלק עד דישתלים גייט עס נישט אוועק ביז ס'ווערט פארטיג, אזוי ווי ס'שטייט בצר לך, איינמאל ס'קומט אראפ די צרה, ומצאוך וועט עס טרעפן ס'וועט נישט אוועק גיין פאר ס'טוט נישט אפ וואס ער דארף צו טוהן. בתר דאשתלים נאכדעם וואס דער דין ענדיגט זיך ועבד תשובה און דער מענטש טוט תשובה, אתקין עלמין כולהו פאררעכט ער אלע וועלטן, משמע דכתיב ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ער שטעלט זיך אויף די אויסדרוק באחרית הימים, וכתיב ושבת עד ה' אלקיך וגומר כי קל רחום ה' אלקיך וגומר, באחרית הימים מאי איכא הכא, וואס מיינט דא די באחרית הימים? טײַטשט ער דאָס אױס, אַז דאָס מײנט די שכינה הקדושה, װאָס זי װערט אַזױ אָנגערופֿן, אלה לאכללא כנסת ישראל דאיהי בגלותא, דאָס טוט צאַמנעמען די שכינה הקדושה, װאָס װערט אָנגערופֿן כנסת ישראל, װאָס זי איז אױכעט אין גלות, ואשתכחת בעקו דלהון זי געפֿינט זיך אין די ייִדישע צער, ולא שבֿקת לון לעלמין זי לאָזט אונדז קײנמאָל נישט איבער. ובגין כך וועגן דעם, קודשא בריך הוא, אף על גב דאשרי דינא בעלמא, אפילו דער אייבערשטער האט שוין געמאכט רוען די דין אויף דער וועלט, בעי דיהדרון ישראל בתשובה, וויל ער די אידן זאלן תשובה טון לאוטבא להו בהאי עלמא ובעלמא דאתי ווייל ער וויל זיי גוטס טוען אויף די וועלט און אויף יענע וועלט ולית לך מאן דקאים קמי תשובה, עס איז נישטא גארנישט וואס קען זיך אקעגנשטעלן די מצוה פון תשובה. תא חזי, אפילו כנסת ישראל תשובה אקרי, די מדת המלכות ווערט אויך אנגערופן תשובה, געווענליך ווערט די מדת הבינה אנגערופן תשובה, אבער מלכות ווערט אויך אנגערופן תשובה. ואי תימא וועסטו פרעגן, פארוואס הייסט די מלכות תשובה וואס דאס איז א לשון פון זיך צוריקקערן, זי איז דאך אייביג מיט די אידן אפילו ווען ס'איז זיי ענג, תשובה עילאה בכל אתר לא שכיח מילא די אויבערשטע תשובה די מידת הבינה, זי געפינט זיך נישט אייביג דא, ווען אידן זינדיגן טוט זי זיך אפ, און ווען מען טוט תשובה קערט זי זיך צוריק, פאסט זיך זייער גוט די אויסדרוק תשובה, אבער פארוואס זאל די מידת המלכות הייסן תשובה? אלא דא אקרי תשובה זאגט ער, מידת המלכות הייסט אויכעט תשובה, כד אהדר רחמי לקבלהא, דעמאלטס ווען די רחמים קערט זיך צוריק אקעגן איבער איר, פארדעם ווערט עס אנגערופן תשובה, והיא תבת און זי קערט זיך צוריק על כל אינון אוכלוסין אויף די אלע פילע מענטשן וינקא לון זי טוט ווייטער געבן צו זייגן פון די אלע גוטע השפעות ותשובה מעליא, כד אתמסר נפשא לגבה ונטיל לה, די בעסטע תשובה איז ווען א מענטש איז זיך מוסר נפש פאר די מדת המלכות און זי נעמט אן זיין נפש. בזמנא דאיהי בתשובה, דעמאלטס ווען זי טוט תשובה, כדין כולא אתתקן לעילא ותתא ווערט אלעס פארראכטן אויבן און אונטן ואתתקן הוא וכל עלמא, ער און די גאנצע וועלט ווערן פארראכטן, חייבא חד בעלמא אויב ס'דא איין רשע אויף דער וועלט, קלקולא דכמה אחרנין בגיניה ווערן זייער אסאך אנדערע מענטשן געשעדיגט וועגן אים, ווי לחייבא ווי לשביביה, ס'איז אוי לרשע און אוי לשכינו. תא חזי, יונה, דער יונה הנביא, בגין דלא בעא למהך בשליחותא דמאריה ווייל ער האט נישט געוואלט גיין אין די שליחות פון זיין באשעפער איז כמה בני נשא הוו אתאבידו בגיניה בימא, וויפיל מענטשן וואלטן געדארפט פארלוירן ווערן צוליב אים אין דעם ים, אז די שיף האט זיך שיער נישט איבערגעדרייט, עד דכולהו אהדרו עלוי ביז אלע זענען געקומען צו אים, ודאינו ליה בדינא בימא, מ'האט אים דן געווען אריינצוווארפן אין ים, וכדין אשתזיבו כולהו דעמאלטס זענען זיי אלע געראטעוועט געווארן.

זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ד', ברך על הפת, אויב איינער האט געמאכט א ברכה המוציא אויף די ברויט, פטר את הפרפרת, האט ער אויך געפטר'ט די צושפייז, שאוכלים בהם הפת, ממיני התבשיל ופירות וכיוצא בהן, א געוויסע געקעכטס, צו פון פירות, וואס מען עסט געווענליך מיטן ברויט, ווערט אויך געפטר'ט דורך די ברכה פון די ברויט. אבל אם ברך על הפרפרת, אויב מען האט געמאכט א ברכה אויף די צושפייז, לא פטר את הפת האט מען נישט געפטר'ט דעם ברויט. בירך על מעשה קדירה, אויב ער האט געמאכט א ברכה אויף א גריז וכדומה, פטר את התבשיל האט ער אויך געפטר'ט דעם זייטיגן צושפייז, בירך על התבשיל, אויב מען האט געמאכט א ברכה אויפן צושפייז, לא פטר את מעשה קדירה, האט מען נישט געפטר'ט די מעשה קדירה, וואס דאס איז פון איינע פון די חמשה מיני דגן. גמר בליבו מלאכול או מלשתות, א מענטש האט אפגעמאכט ער וויל מער נישט עסן אדער טרינקען יעצט, ואחר כך נמלך לאכול או לשתות, נאכדעם האט ער זיך בארעכנט ער וויל יא ווייטער עסן אדער טרינקען, אף על פי שלא שינה מקומו ער איז נישט אוועקגעגאנגען פון פלאץ, חוזר ומברך דארף ער מאכן נאך א ברכה, ואם לא גמר בליבו אויב ער האט נישט באשלאסן גארנישט, אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, ער וויל נאך יא א גאנצן צייט עסן און טרינקען, אפילו פסק כל היום כולו, ער האט זיך אפגעשטעלט ער האט גארנישט געגעסן א גאנצן טאג, אינו צריך לברך שנית דארף ער נישט מאכן נאך א ברכה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן רכ"ב, יש, ס'איז דא איינער שנהרג על קידוש השם וואס ער ווערט ממש געהארגעט אויף קידוש השם, ויש צדיקים, פון די אנדערע זייט איז דא אזעלכע צדיקים שאינם נהרגים על קידוש השם, זיי ווערן נישט געהארגעט אויף קידוש השם אלא מתים בידי שמים על מיטותם, זיי שטארבן געהעריג ליגנדיג אין די בעטן, ואילו היו בשעת הגזירה היו נהרגים, ווען זיי וואלטן געלעבט בשעת א גזירת שמד וואלטן זיי זיך געלאזט הרג'נען, ולמה יפסידו, פארוואס זאלן זיי דערלייגן, זיי זענען דאך גרייט אומצוקומען אויף קידוש השם, אלא נאר שפוחתים להם מן השכר, מען נעמט אראפ פון זייער שכר די טובות הנאה, שלא יבואו לידי כך, זיי זאלן נישט צוקומען צו דעם אויסצוגיין אויף קידוש השם, כדי שיחיו ויולידו בנים, ווייל דער אייבערשטער וויל אז זיי זאלן יא לעבן און זיי זאלן געבוירן קינדער. ואותן הנהרגים, און די וואס ווערן יא געהארגעט אויף קידוש השם, עודפים עליהם שכר, געבט מען זיי צו א גרעסערע שכר, כנגד חיי עולם הזה שלא קיבלו, אקעגן דעם וואס זיי האבן פארלוירן זייער לעבן דא אויף די וועלט. ועולה מדת הדין לטעון כנגד הרשעים, די מדת הדין גייט ארויף און ס'טענה'ט אקעגן די רשעים, אז אם היו מביאין לידי מחשבה ונסיון, ווען מען וואלט זיי צוגעברענגט א נסיון אדער א מחשבה, שלא היו יכולים לעמוד, זיי וואלטן נישט געקענט ביישטיין דערין, ולקבל פורעניות כנגד הניסיון שלא יכלו לעמוד, אפילו למעשה האבן זיי נישט געהאט קיין שום ניסיון, וויל דער מידת הדין אז מען זאל זיי באשטראפן כאילו זיי האבן געהאט א ניסיון, ווייל ס'איז באקאנט אז ווען זיי וואלטן געהאט דעם ניסיון וואלטן זיי עס נישט בייגעשטאנען. און די זעלבע זאך פארקערט, ויכולים לומר הצדיקים, שיש להם שכר, די צדיקים קענען זאגן אז זיי דארפן באקומען א שכר, שגלוי וידוע לך, ס'איז דאך באקאנט פארן אייבערשטן, אם היינו באים לידי ניסיון, ווען ס'וואלט אונטערגעקומען פאר אונז א ניסיון, היינו יכולין לעמוד, וואלטן אונז יא געקענט ביישטיין, ולא היינו חוטאים, מיר וואלטן נישט געזינדיגט. הרבה יהודים נהרגו בשעת הגזירה, ס'געווען אסאך אידן וואס זענען נעבעך אומגעקומען בשעת א גזירה, והרבה גמרו ליהרג וניצלו, אנדערע האבן באשלאסן אז זיי זענען גרייט זיך צו לאזן הרג'נען, אבער למעשה זענען זיי געראטעוועט געווארן. וראה יהודי אחד שמו רב שבתי בחלום, א איד רב שבתי האט געזען אין חלום, הרוג אחד, איינער פון די געהארגעטע שמו רב שבתי איז געקומען צו אים אין חלום, אמר רב שבתי ההרוג, כל אותם, שגמרו בלבם ליהרג על קידוש השם, חלקם עמנו בגן עדן, די אלע וואס האבן באשלאסן און זענען געווען גרייט זיך צו לאזן הרג'ן אויף קידוש השם, וועלן באקומען דעם זעלבן חלק אין גן עדן ווי די וואס זענען פאקטיש אומגעקומען. סימן רכ"ג, רשע אחד היה קבור בין ההרוגים, צווישן די אידן וואס זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם איז געליגן איין רשע, בא בחלום לאדם חשוב חי, איז ער געקומען אין חלום צו א חשוב'ן לעבעדיגן מענטש, שיוציאו מביניהם ער זאל אים ארויסנעמען פון צווישן די אלע צדיקים, שקשה להם ביותר ווייל ס'איז זייער זייער שווער פאר די צדיקים צו ליגן באערדיגט נעבן א רשע.